פאנגסט אן מיט דעם דעמאלטס זוך א צווייטן.
אקעי פיין געוואלדיג. סאו איך מיין אז גאלד איז אויכעט חסד, ניין? גאלד איז חסד און זילבער איז גבירה אדער פארקערט?
ס'ווענדט זיך אין אסאך זאכן, ס'ווענדט זיך צו מען קויפט אדער פארקויפט.
אקעי.
און ס'ווענדט זיך פארשטייט זיך צו מען מאכט געלט ווען מען טוט עס צו מען פארלירט געלט.
אקעי. און דאס ברענגט מיך צו די היינטיגע שאלה. די היינטיגע שאלה איז וואס צוויי אידן האבן אריינגעשיקט סעפערטלי איז צו מען קען אינוועסטן אין גאלד אויפן סטאק מארקעט. איי געס די קשיא איז צו ער קען, ס'דא אזא זאך ווי אינוועסטן אין גאלד, און איך, איך פנחס יא, מיט מיין ווייניגע השגות, ווייניגע הבנה, וואלט איך געזאגט אינוועסטן אין גאלד מיינט קויפן גאלד, אריין גיין צו א גאלד סוחר און קויפן א שטיק גאלד, אבער יענער פרעגט צו מ'קען אינוועסטן אין גאלד דורכן סטאק מארקעט, סאו וואס איז די ענפער? מ'קען?
אויב די קוועשן איז יא אדער ניין איז די ענפער יא, מ'קען.
אקעי. וואס מיין וואס הייסט אזוי ווי פונקט ווי איך ווייס וואס איז אנדערש ווי קויפן גאלד וואס איז אנדערש אינוועסטן אין גאלד דורכן סטאק מארקעט אויפן סטאק מארקעט ווי קויפן א שטיק גאלד און עס לייגן אין א סעיף העכערן פרידזשידער.
אקעי סאו די חילוק איז. ווען דו קויפסט גאלד און דו לייגסט עס אוועק אין דיין סעיף אינדערהיים, האסטו בעיסיקלי געקויפט שטיקער גאלד, מען קען קויפן בארס פון גאלד, מען קען קויפן גאלדענע זאכן, יעדער איינער קען קויפן וויאזוי ער וויל, און דו האסט בעיסיקלי, דו אוינס די גאלד. יעצט וואס איז די בענעפיט פון דעם? די בענעפיט פון דעם איז אז דו האסט א ריעל עסעט, אקעי, האסט א עכטע עסעט.
א שטיק פארמעגן.
האסט א שטיק פארמעגן, עניטינג זאל געשען מיט. עני זאך אין די וועלט האסטו נאך אלץ דיין גאלד, און גאלד איז א זאך וואס, כ'ווייס נישט צו זייט בריאת העולם צו זייט א אנדערע צייט, אפשר וועסטו וויסן בעסער, האט עס א וועליו, און מענטשן זוכן עס, און ס'איז אויכעט א זאך וואס פראטעקט דיך קעגן אינפלעישן, ווען דו האסט קעש קען זיין מארגן איז די געלט ווייניגער ווערט, יא, האסט א שטיק גאלד, איז אויב די געלט איז ווייניגער ווערט איז דיין גאלד אויטאמאטיש מער ווערט.

יא, האבן עס מענטשן געדארפט. ס'איז געווען א זאך וואס איז געווען אין דימענד און ס'איז נישט דא קיין סך דערפון. יא, עס איז דא א פסוק אין די תורה וזהב הארץ ההיא טוב. אה, אקעי. סאו די תורה זאגט טוב אויף עס.
סאו דאס איז ווען איך קויף גאלד, איך קויף א שטיק גאלד.
דאס איז ווען דו קויפסט א שטיק גאלד.
אקעי. יעצט איז דער פרעגער, דער שואל וואס ער פרעגט צו מען קען אינוועסטן אין גאלד אין די סטאק מארקעט, איז לכאורה מער אזא מין מענטש ווי מיר. איך וואלט נישט ליב געהאט די איידיע פון האבן גאלד, ווייל ווי סעיף ס'איז, האסטו אויך א ריסק, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אויב ס'פארברענט זיך די הויז, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אויב א גנב קומט, עני זאך וואס ס'געשענט איז מיין גאלד איז דא, ס'איז דא דא א פיזיקעל זאך וואס מ'קען צוגנב'ענען פון מיר.
אהא.
סאו די שאלה איז צו איך קען עס אויף עפעס עפעס א וועג טון, איך וויל עס נישט האלטן, ס'איז נישט אזויווי איך האב ליב צו זען די גאלד, ס'איז נישט אזויווי איך שטיי און איך טשאטשקע מיך אזויווי די פריץ וואס ס'האקט עס אויף די ציין צו מאכן זיכער אז ס'עכט, איך וויל דאך די עיקר נאר אינוועסטן אין גאלד.
יא.

אקעי סאו בעיקר אבער וואס איך וויל צוריק קומען איז אז דו קויפסט א ETF, עקסטשעינדזש טרעידעד פאנד, וואטעווער נעים יו וואנט קאל איט, און דו לייגסט אריין דארטן די געלט, און דאס איז אה וואס איז מיינט עס האסטו געפרעגט, ס'איז א זאך וואס האלט זאכן, סאו GLD איז אזוי ווי א פאנד, אזוי ווי א א קערפערשאפט לאמיר דאס אנרופן, אקעי יעדער איינער ווייסט וואס מיינט א קארפארעישן, א פאנד איז די זעלבע זאך, ס'איז א מין קארפארעישן, אין די קארפארעישן ליגט געוויסע עסעטס, געוויסע פארמעגן. און ווען דו קויפסט א שעיר פון די אי טי עף איז אין אנדערע ווערטער האסטו געקויפט א שעיר פון די זאכן וואס די אי טי עף אוינט.
סאו די אי טי עף לאמיר זאגן אוינט גאלד, זילבער, קופער, סטאקס אין וואלמארט, סטאקס אין גוט געלט, און א גאנצע, יא. יעדע אי טי עף האלט אנדערע זאכן אין זיך. די דזשי על די אי טי עף אוינט נישט די אלע זאכן וואס דו האסט אויסגערעכנט ווייל ס'איז געפאוקעסט אויף גאלד. אה. סאו ווען א מענטש וויל אינוועסטן אין גאלד, אנשטאט ער זאל גיין טרעפן הונדערט קאמפאניס וואס זיי אונען גאלד און דארטן לייגן געלט, גייט ער טרעפן א ETF וואס אונט די אלע גאלד פארמעגן, און ווען דו האסט א שעיר אין די ETF איז אזוי ווי דו האסט א שעיר אין די גאלד וואס זיי פארמאגן. יא. אויב די ווערד פון גאלד גייט ארויף, גייט די ווערד פון דיין ETF ארויף.
איך וויל נישט צו ווייט פארפארן מיט די דיטור, די ETF דיטור. אבער פארוואס איז עס א ETF אויב אויב בעסיקלי וואס ער האט איז גאלד? פארוואס הייסט ער ETF? פארוואס הייסט ער נישט א גאלד סטאק?
סאו די ETF די GLD ETF זיי האלטן אסאך גאלד? יא. און באמת איז אריכות הדברים, ס'איז דא אנדערע ETFs וואס זיי האבן אנדערע מיני סטאקס און אנדערע מיני זאכן אבער דאס איז אביסל אנדערש ווייל דאס איז פאוקוסד אויף גאלד.
אקעי פיין, אקעי לאמיר צוריק גיין צום ענין, יא? סאו אקעי פיין, סאו האסטו מסביר געווען אז ס'דא אזא זאך ווי מ'קען קויפן עקשעלי א שטיק גאלד, און מ'קען אינוועסטן אין גאלד אויפן סטאק מארקעט, און א רגע פאר איך גיי ווייטער, איך האב נאך א שאלה, אזוי ווי וואס די מעלות און די חסרונות פון איינס קעגן די אנדערע, אבער ווי ליגט דער גאלד? ווען איך קויף א שטיק גאלד יא, האלט איך עס ביי מיר אינדערהיים, און א גנב וואס האסט געזאגט קען עס גנב'נען, דאס איז די חסרון מיט דעם, אבער ווען איך אינוועסט אין די סטאק מארקעט ווי ליגט יענע גאלד?
אה, סאו די גאלד וואס ס'ליגט פון די GLD ETF ליגט בעיקר ערגעץ אין לאנדאן אין געוויסע בענקס ווי זיי האלטן עס, און דארטן איז עס אויף זייער א סעקיורד פלאץ. וויטש ברעינגס מי טו די נעקסט שאלה וואס דו האסט געפרעגט, פארוואס זאל איינער נישט אינוועסטן אין דעם? יא, האסט אויסגערעכנט די מעלות פון קויפן א שטיק גאלד און די חסרון? האסט אויסגערעכנט די מעלות פון אינוועסטן אין גאלד אויפן סטאק מארקעט? ETF, ETF, אקעי, העסט בראוקער, איך ווייס אויך וואס ETF מיינט. און אבער וואס איז די חסרונים פארוואס זאל נישט יעדער אינוועסטן אין די סטאק מארקעט? יא, סאו די חסרון איז, די עיקר חסרון וואס איך זעה אין דעם איז, אונז האמיר אלע מיטגעהאלטן יעצט וואס איז געשען מיט FTX, מיט די קריפטא קורענסי, מיט די גאנצע קאלעפס. אז אזא גרויסע קריפטא קורענסי קאמפאני האט זיך ממש צאמגעלייגט כמעט איבערנאכט. יא, און איינס פון די גרעסטע ריסקס וואס איז דא היינטיגע צייטן, בעליוו איט אר נאט, איז די ריסק פון העקערס.
העקערס ברעכט אריין צו יענעמ'ס קאמפיוטער און ער טרעפט יענעמ'ס באנק אקאונט און אויב די בענק איז נישט גענוג סעקיורד, די בענקס געבן אויס שווערע שווערע געלטער נאר צו סעקיורן זייערע סערווערס, צו סעקיורן אלע אינפארמעישאן, קיינער זאל נישט קענען העקן, ווייל שטעל דיך פאר א מענטש האט א באנק אקאונט פון צען מיליאן דאלער ביי טשעיס און עס איז נישט סעקיורד און איינער אין די אנדערע עק וועלט אין אינדיע קען קומען און אריינהעקן דערין און ער קען טוישן פעסווארדס און ער קען טרענספערן געלט צו זיך. איז יא פארשטייסט אליין ווי ס'זעט אויס די וועלט סאו דאס איז פון די גרעסטע ריסקס און דאס איז גאווערמענטס מיט פיינענשעל אינסטיטושענס אינוועסטן שווערע שווערע ביליאנס און ביליאנס און ביליאנס אוו דאלערס נאר צו סעקיורן דעטע יעצט איינס פון די פון די אי טי עף אבוויעסלי אויב מיין געלט ליגט נישט ביי מיר אין קיטשען און ס'ליגט אויף די ביי עפעס א דעיס ביי עפעס א פלאץ איז וואס טו איך אויב איינער גייט אמאל אריינהעקן און מ'גייט קענען לייגן א האנט אויף די טרענספערן אונערשיפ אדער אזעלכע זאכן.

מענטשן גרויסע עשירים וואס זיי לייגן אוועק אסאך געלט אין גאלד, איך האב געזען פון די מענטשן וואס בשיטה ווילן זיי נישט אינוועסטן אין די ETF אין GLD, זיי ווילן ענדערש קויפן גאלד און זיי האלטן עס אליין אויף א סעקיורד פלאץ, אין סעיפס, אין בעיסמענט, וואטעווער, זיי האלטן עס אליין, און די סיבה פארוואס זיי טוען עס נישט איז ווייל זיי ווילן זיך פראטעקטן אגעינסט די ריסק פון טעקנאלעדזשי.
אהה אהה אהה. וועל שכוח חיים האסט מחכים געווען מיך, האסט מחכים געווען דעם שואל, און האסט מחכים געווען נאך אידן וואס האבן געהאט די שאלה נאר זיך נישט גענומען די מי צו שיקן די שאלה, אדער ס'איז זיי נישט בייגעפאלן אז ס'איז דא אזא שאלה אבער זענען יעצט קלוגער געווארן, בכל אופן, וואס איז די נאמבער ווי שיקט מען שאלות? יא, אייט פאר פייוו פאר וואן אייט פייוו זירא טרי סעווען מיט א טעקסט, אדער א אימעיל צו ask at chaimekstein דאט קאם, דאס איז ask at chaim EKSTEIN דאט קאם, כ'וועל זאגן א אינטערעסאנטע זאך, איך, מיין עקספיריענס איז וואס איך זעה אסאך מאל פון טעקסט פון מענטשן, אז רוב שאלות וואס איינער פרעגט איז דא אסאך אידן וואס האבן די זעלבע שאלה, איך זעה עס, איך זעה עס בחוש, אסאך מאל איך ענטפער שאלות אפילו איך זעה נאר איין שאלה פון עס, פון די זאך, אבער שפעטער באקום איך פידבעק, אוי כ'האב אויך געהאט די שאלה, וואו, נאך א מזל האסטו עס געענטפערט.
סאו איך האב א אנדערע, איך האב יעצט א אנדערע שאלה פאר דיר, וואס איך גיי נישט פרעגן ביי טעקסט, כ'וועל דיר עס פרעגן דא פערזענליך.

פארענטפער איך דארט. כ'מיין מ'רוקט זיך נישט אוועק פאר דער שואל איז מסודר מיט זיינע ענטפערס און ער ווייסט פונקטליך אלעס און מ'קען מופן ווייטער.
אבער חיי, איך האב א בפירוש'ן רב חיים וואס האט געזאגט מיט דריי ווייניגער ווי דריי מינוט צוריק אז א שאלה וואס איין מענטש האט און דיין עקספיריענס האבן געווענטליך נאך מענטשן. סאו פארוואס זאלן נישט נאך מענטשן וואס זענען נישט ביי די קורס און זענען דא אויף קול מבשר אויך נהנה זיין? ביסט דאך דא וועגן דעם.
רייט, סאו דו מיינסט צו זאגן אז איך זאל קאנסידערן אז אויב איינער פרעגט דארטן א שאלה מסתם האבן עס מענטשן דא אויך?
יא.

אריינצולייגן אסאך געלט אין GLD און אויסערדעם קויפן בארס?
אה, ביידע, סא סא קויפן שטיקער. ביידע, יא, דיווערסיפיי, לייג האלב, האלב פון די געלט וואס דו וועסט לייגן אין גאלד קויף בארס, האלב וועסטו לייגן אין די GLD, און פארשטייט זיך לאז עס נישט דארט סתם אזוי שימלען, מאך זיכער טוסט נאכדעם גוטע זאכן מיט עס, יא? אמן!
העלף פאר דיינע קינדער, העלף פאר מוסדות התורה, העלף פאר צדקה, טו גוטע זאכן מיט עס, מאך זיכער. אז דער אייבערשטער דער אייבערשטער'ס וועלט ווערט שענער לכבוד דיין גאלד וואס דו האסט געקויפט. וואו וואו וואו אמן ואמן.